ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. אזוי ווי עס איז אונזער סדר די לעצטע פאר וואכן גייען אונז פרעגן די זעלבע שאלה וואס אונז האבן געפרעגט נאך אפאר פרשיות, און דא איז די שאלה נאך א גרעסערע שאלה, און נאך א טיפערע שאלה, אז עס איז נישט נאר די אנהייב פון א פרשה, עס איז אויך די אנהייב פון א ספר, די גאנצע ספר שמות הייבט זיך יעצט אן, א נייע ספר, פילט עפעס א התחדשות, עפעס מען דארף זיך נעמען, מען דארף זיך אנהייבן פון פריש, פארשטיין די תורה, אנהייבן פון פריש, ארויסהאבן די לעכטיגקייט פון די תורה, אריינברענגען אביסל לעכטיגקייט אין אונז, וואס מען קען נעמען פון די תורה. ווען עס הייבט זיך אן א נייע התחלה, א נייע ספר, איז דא דא א געוואלדיגע אור, די אור פון א התחלה, די אור פון אנהייבן. אונז האבן אלעמאל געפרעגט, ווי אזוי הייבט מען אן? פון וואו הייבט מען אן? קענסט אונז קענען זאגן? קען מאכן כסדר א נייע התחלה? ס'איז דא אזא סלאנימער חסיד האט ער געזאגט, ער האט זיך בארימט, ער האט געזאגט אז ער קען אנהייבן פון פריש פינף מאל א טאג, דאס הייסט זיך אויפגעשטאנען אינדערפרי, דאס איז א טבעיות'דיגע זאך, אה, סארי די זון איז ארויפגעקומען נאכאמאל, מען האט זיך נאכאמאל אויפגעוועקט פון שלאף, מען שטייט אויף, מען פילט בדרך הטבע, בדרך נארמאל פילט מען שוין עפעס א התחדשות, כאילו ס'איז אנ, ס'איז ריכטיג, דא איז א ריכטיגע פלאץ אנצופאנגען, אה, גייט ער אין שול און ער מוטשעט זיך ביז נאך שחרית ה. שוין פארלוירן די התחלה, פילט שוין אביסל אלט, פילט שוין אזוי אויסגענוצט, משומש. געווענליך רוב מענטשן ווארטן ביז מארגן אינדערפרי נאכאמאל צו פילן די התחלה. דער איד האט געזאגט ער האט א כשרון, ער קען עלף אזייגער אינדערפרי, יעצט פילן אזוי ווי מען האט יעצט אויפגעשטאנען. נאכאמאל, וואס איז געווען איז וואס איז געווען איז געווען. מען מאכט א נייע התחלה. קומט מנחה, ס'האט זיך נאכאמאל אנגעהויבן פון פריש די טאג. דאס איז נישט נאר אזוי ווי א חיזוק אין עבודה, אזוי ווי נאך א זאך וואס אונז רעדן לעצטנס כסדר, חיזוק איז נישט עפעס א ענין פון עבודה, עפעס א ענין, אה, לאמיר זיך נאכאמאל. נאכאמאל אויפשטעלן, נאכאמאל. די עומק הענין פון חיזוק, וואס אסאך חסידישע ספרים, לעצטיגע חסידישע ספרים בפרט, רעדן אסאך וועגן דעם, איז דא אין דעם א השגה, איז דא אין דעם א שכל, איז דא אין דעם א געוואלדיגע השגה ווי אזוי מען קען אנפאנגען, פון ווי הייבט מען אן? איז דאך ריכטיג די טענה, אינדערפרי ווייסט, פארשטיי איך, הייבט זיך אן א נייע וואך, נאכמער, א נייע חודש, א נייע יאר, א נייע חומש, אבער פון וואו הייבט מען אן אינמיטן די נאכמיטאג אינמיטן די חודש טבת וואס איז דעי וואס איז דעי נישט קיין זמן פון התחלה עס איז אינדערמיט דאס איז דאך די מציאות ס'איז דאך אמת דארף מען וויסן די סוד סוד הראשית סוד התחלה די סוד התחלה איז אז מ'דארף קענען טרעפן מ'דארף קענען וויסן ווי אזוי ס'איז דא אלע מיני וועגן ס'איז דא זייער אסאך לעוועלס זייער אסאך עמקים פון וואו זאכן הייבן זיך אן באמת און וואו זיי ענדיגן זיך לערנט א בלאט גמרא דף יג עס מיינט נאכנישט אז דא איז די אנהייב אז דא איז די מיטן, מען דארף קענען פארשטיין די ענין, ווער ס'פארשטייט די ענין וואס מען רעדט, וואו ס'הייבט זיך אן און ווי אזוי ס'רעדט, ווייסט אז דא איז נאך אסאך מער פתחים, ס'דא אסאך מער עפענונגען פון התחלה ווי ס'זעהט זיך אויס, על פי הפשט, על פי די סדר אוודאי, ס'הייבט זיך אן ספר שמות, דא איז די התחלה, אבער ווער ס'קוקט אריין ווייסט אז די פסוק ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה איז א חזרה. באמת די פסוק איז שוין געשטאנען איינמאל אין פרשת ויגש, פונקטליך די פסוק שטייט יעקב האט זיך צוזאמגענומען זיין גאנצע משפחה, זיי פארן אלע אראפ קיין מצרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, און ס'שטייט דארט די גאנצע רשימה פון די שבעים נפש פון יעקב'ס קינדער און אייניקלעך וואס קומען אראפ קיין מצרים. עס ווייסט מען שוין, די אינפארמאציע וואס איז דא אין די אנהייב פרשת שמות ווייסט מען שוין, עס איז נישט אפילו ריכטיג דא אנצופאנגען. קומט מען אין ספר שמות, הייבט מען אן נאכאמאל, ואלה שמות בני ישראל, די זעלבע פסוק, חזרה מילה במילה די זעלבע פסוק, און אזוי ווי ער גייט ווייטער איז ער מער מקצר, אנשטאט פריער אין פרשת ויגש האט ער געזאגט אלע זיבעציג נעמען, דא זאגט ער נאר די נעמען פון די צוועלף שבטים. און ער זאגט אז ס'איז דא שבעים נפש, און כאילו ער איז זיך סומך אז דו ווייסט שוין די שבעים נפש ווער זיי זענען און ווי אזוי מען רעכנט זיי אויס פון פרשת ויגש. און אזוי לערנט טאקע די רמב"ן, אנדערע מפרשי הפשט, ווייל דאס איז א סדר, אז מען הייבט אן א נייע ספר, דארף מען צוריק אננעמען די מעשה, לאמיר זיך דערמאנען וואו מען איז, און פון דא וועט מען פארן ווייטער. און דעם אליינס איז דא אסאך התבוננות צו זיין, דעם אליינס איז דאך נישט סתם מען הייבט אן א מעשה, יא אקעי, מען קען דאך געדענקען, דאס איז דאך נישט אזוי נאריש אז מען האט אזוי שוין פארגעסן פון צוויי וואכן צוריק וואס איז געשען אין פרשת ויגש. די טייטש איז אלעמאל אז ס'איז דא דא א נייע חידוש, ס'איז דא דא עפעס א נייע גילוי ס'איז דא א נייע וועג פון קוקן, אדער א נייע פלאץ אנצופאנגען, אין אנדערע ווערטער אויב אונז האבן געלערנט ספר בראשית, ווער ס'לערנט ספר בראשית זעהט לכאורה אז די ואלה שמות בני ישראל איז די לאועסט פוינט פון ספר בראשית, זאגט מען לכאורה, ס'איז נישט געשריבן דארט אינגאנצן אזוי אבער מ'קען אזוי פארשטיין, דאס איז ממש די תכלית הירידה, דאס הייסט אונז האבן געהאט בראשית, נח, ס'איז געווען די אבות, מ'האט זיך געלעבט געוואלדיג, ס'איז געווען יעקב האט טאקע געהאט פארשידענע ענינים אבער למעשה איז ער געווען זייער מוצלח, געהאט צוועלף שבטים און ברוך השם ס'אלץ ארבעט זיך אויס, און מ'האט שוין געטראפן יוסף אפילו. און יעצט איז דא א שרעקליכע מצב, מען גייט אריין אין גלות, מען גייט אריין אין מצרים, עס איז געווען א גאנצע תירוץ מיט יוסף, די אלע תירוצים זענען געשען פיין און וואויל, אבער יעדער איינער ווייסט אז גלות מצרים איז נישט געווען קיין פלאץ וואו מען האט געלעקט האניג, גלות מצרים איז דאך טייטש אז מען גייט אין גלות, יעקב האט אפילו מורא געהאט, שטייט בפירוש, ער איז געגאנגען מתפלל זיין ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק, ער איז מתפלל אז עס זאל נישט זיין אזוי שרעקליך. דאס איז די ענד פון די סטארי, דאס איז די ענד, מ'האלט שוין ביי די ענד, די ענד איז א נישט קיין גוטע ענדינג, אזוי ווי פרשת סוף בראשית ענדיגט זיך ויישם בארון במצרים, אין אנדערע ווערטער, יוסף איז סטאק אין מצרים, יוסף איז אפילו א סימן, א סימבאל פון כלל ישראל, פון די נשמה פון כלל ישראל, און מ'איז סטאק, יעקב האט מען נאך געקענט ארויסשלעפן בכבוד, בקושי, מ'האט זיך באשוואוירן, מ'האט מצליח געווען, ארויסגעברענגט יעקב פון מצרים, אבער יוסף איז סטאק, און די אידן זענען סטאק. איז דאס די ענד? וואו האלט מען ביי די ענד? קומט מען דרייט מען אריבער א פעידזש, קומט מען אן צו ספר שמות, זעט מען דאס די וואס ביי דא איז געווען א ענד, ס'איז געווען סוף, מען איז סטאק, ס'איז גארנישט אזא סוף, ס'איז דאך אן התחלה, הייבט זיך אן די זעלבע זאך וואס מ'האט דארט איז געווען א ענד, וואס דארט איז געווען א גרויסע צער, א גרויסע צרה, און ס'איז נאך אלץ א צרה, כ'זאג נישט אז ס'ווערט אויס צרה, נאכנישט, אבער. ס'איז א התחלה, מ'קען פון דא אנהייבן מיט די מעשה, און אויב דארפסט טראכטן הייב מען אן דא אין די מעשה, וואו ענדיגט זיך די מעשה? אוודאי יעדע איינער ווייסט, די מעשה ענדיגט זיך ביי גאולת מצרים, פרשת בא בשלח, אפשר נאך מער, אזוי ווי די רמב"ן לערנט, ביז פרשת פקודי, ביז מ'ברענגט צוריק די משכן מיט די השראת השכינה, ביז מ'קומט צוריק אינגאנצן, און נאך מער וואס איז געווען פריער, דאס איז די ענד פון די מעשה. אנדערע ווערטער, די איבערלייגענדע פסוק פון סוף המעשה, פון סוף הספר, פון סוף הפרשה, ביז התחלת הפרשה, און וויאזוי מען זאגט עס איבער, אפשר אביסל אנדערש טאקע ווי מען האט עס געזאגט פריער, וואס מען דארף שוין זען די טעם פון די שינויים, איז נישט סתם כדי זאלסט זיך דערמאנען, ס'איז דא אין דעם א געוואלדיגע גילוי, איז דא אין דעם א געוואלדיגע גילוי אז דאס וואס דו האסט געמיינט אז ס'איז אין די ענד, דאס וואס האט אויסגעזען אין די ענד, עס איז טאקע אין די ענד, עס איז טאקע א געוואלדיגע ירידה, א געוואלדיגע השפלה. איז דא אין דעם א התחלה, מען קען פון דא אנפאנגען א נייע ספר, מען קען פון דא אנפאנגען, ס'איז אזוי ווי די ידועדיגע מעשה פון עפעס א רבי וואס האט זיך פארברענט זיין יחוס בריוו, האט דער טאטע געוויינט, האט ער געזאגט וואס איז די פראבלעם, מען וועט אנהייבן א נייע יחוס בריוו פון מיך, דאס איז די, דאס איז נישט נאר אזוי ווי א חיזוק, נעבעך די הויז האט זיך פארברענט, מען קען זיך מחזק זיין מ'עט זיך אנהייבן פון פריש, ס'איז דאך דא א געוואלדיגע ווארט, ס'איז דאך דא א געוואלדיגע זאך וואס ער זאגט, דארף זיך נישט אלעמאל אזוי אנהייבן די מעשה פון די זיידעס, ס'איז דא איין גוטע וועג פון אנהייבן די מעשה, זאג נישט אז ס'איז א שלעכטע וועג, אונז זאגן יעדן טאג אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב, אבער ס'דא אנדערע וועגן, מ'קען אנהייבן די מעשה דא ווי דו שטייסט, און פון דא וואו דו שטייסט קענסטו טרעפן אפשר א טיפערע גילוי שכינה, אפשר א טיפערע אור, און פון דעם וועט מען זיך בויען. פון דא וועט מען ארויף גיין ארויף ארויף ביז מען קומט אן צו די ענד פון די מעשה, און נאכדעם איז דא נאך התחלות, און כסדר איז דא נאך התחלות און נאך וועגן וויאזוי מען קען ארגענייזן די וועלט, נאך וועגן וויאזוי מען קען פארציילן די מעשה. גייען אונז עפענען די ספר הזוהר ווי ער הייבט אן ואלה שמות, און דער זוהר האט אויך געפילט א געוואלדיגע חיות, א געוואלדיגע התחדשות, אנהייב פון די ספר, אנהייב פון א נייע ספר, ער האט זיך געוואלט אביסל ארויסגעבן וואס ער וויל טון אויף די וועלט, וואס טוט ער אויף די וועלט. די זוהר עפענט מיט א פסוק, און די פסוק איז, קען עס רופן א הקדמה צו זוהר פון שמות, און די זעלבע פסוק שטייט אויך אוודאי אין די הקדמה, פון זוהר בראשית, ס'הייסט פון די ספר הזוהר, ס'איז אין די הקדמה פון תיקוני זוהר, ס'איז אין די הקדמה פון אנדערע חלקים פון די זוהר, זייער אסאך מאל ברענגט די זוהר די פסוק, און דאס איז אמת'דיג זיין פסוק, על שם דעם הייסט ער ספר הזוהר, אזוי ווי מ'זאגט אסאך מאל, א ספר הייבט אן על שם התחלתו, אזוי ווי לויט'ן וואס אונז רעדן פארשטייט מען עס, נישט סתם, אויב מ'רופט א ספר למשל חומש בראשית הייבט אויף די ערשטע ווארט, שמות איז די צווייטע ווארט. די התחלה איז נישט נאר אזוי ווי די ערשטע ווארט און זאגט דיבור המתחיל, עס איז דא אין דעם עפעס א וועג, אין דעם ליגט עפעס א שליסל פון ווי מען הייבט אן. על כל פנים די ספר הזוהר, די ווארט זוהר האט ער גענומען פון א פסוק, אלעס איז געבעיסט פון א פסוק, געבעיסט פון א פסוק אין ספר דניאל, אין ספר דניאל רעדט אז ס'גייט זיין א שווערע מצב, דניאל איז א ספר וואס איז עוסק אין די גילוי הקץ, ס'איז עוסק פון ווען. עד מתי קץ הפלאות, ווען וועט מען טרעפן די וועג ארויס פון די גלות ווי דניאל איז, גלות בבל, אפשר אויף די גלות אדום וואס אונז זענען אין יעצט, כאילו די גלות באופן כללי. און מר. דניאל דערציילט אז ס'גייט זיין א שווערע צייט, און די רבים נכשלים און וכו' וכו'. און דארט אין יענעם בתוך כדי דיבור, אין די מעשה, זאגט ער אזוי, די אלע רשעים גייען נכשל ווערן, די אלע וואס זענען, נישט נאר רשעים, דארף מען פארשטיין, אויך די פשוט'ע מענטשן, אויך מענטשן וואס האבן נישט עפעס א געוואלדיגע אור, זיי גייען נכשל, רבים גייען נכשל ווערן, רבים גייען ווערן פארלוירן, גייען ווערן מיואש, גייען ווערן, גייען האלטן אין די ענד פון עפעס א מעשה. זאגט ער, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אבער ווער גייט שטיין אין די פלאץ, נישט נאר ווער גייט שטיין, ווער גייט שיינען, ס'איז דאך נישט גענוג צו זיין מחוזק, אקעי, אונז ווערן נישט קיין גוים, ווייסט וואס, מ'דארף שיינען, ווער גייט שיינען, ווער ס'גייט זיין פון די משכילים, וואס איז דאס משכילים? משכילים איז זייער א אנדערע טייטש, זייער א אנדערע גדר פון זאגן צדיקים, ס'שטייט שפעטער מצדיקי הרבים, וואס הייסט, ער זאגט נישט ושומרי התורה יזהירו, ער זאגט נישט ולומדי התורה יזהירו, ער זאגט והמשכילים יזהירו, וואס הייסט משכילים? משכילים הייסט מלשון שכל, יא? ביי אונז שפעטער איז געווארן משכיל עפעס א שלעכטע ווארט, א גרויסע טעות, א גרויסע פראבלעם, דער זוהר, ביי די זוהר המשכילים, נאך דעם חבד, נאך פלעצער, משכיל הייסט איינער וואס ער האט השכלה, איינער וואס ער האט שכל, דאס זאגט דער זוהר, וויאזוי טייטשט דער זוהר משכיל? אלין דמסתכלי ברזא דחכמה, ווער עס קוקט אריין אין די סודות פון דער חכמה, אנדערע ווערטער, איינער וואס האט אן אינטערעס, איינער וואס האט א חיות, איינער וואס האט א קאנעקשאן, איינער וואס האט א קשר מיט די עומק החכמה, ס'נישט גענוג צו לערנען תורה, די לערנען תורה איז גוט אויף א גוטע צייט, ווען מ'איז אין די גלות דארף מען וויסן וויאזוי צו נוצן די תורה, מ'דארף וויסן ווי אזוי צו עפענען די סודות החכמה וואס זיי ליגן אין די תורה, וואס זיי ליגן אין די וועלט, זיי ליגן איבעראל, אבער דאס הייסט א משכיל, און דער משכיל, נישט נאר וואס ער ווערט נישט פארלוירן, נאר ער שיינט, ער שיינט, ווי שיינט ער? כזוהר הרקיע, און די זוהר. איז מאריך צו מתאר זיין וואס פונקטליך מיינט די זוהר הרקיע, וואס פאר א ספירה מיינט עס, הייסט באופן כללי די ספירת התפארת וואס די ספירת התפארת ברענגט פון העכערע ספירה פון ספירת הבינה אזוי ווי נהר יוצא מעדן להשקות את הגן און זי ברענגט די הארה צו די מידת המלכות דהיינו צו די מקבל דהיינו צו די מענטש צו די פלאץ מקום הגלות די אספקלריא דלית לה מגרמה כלום און די זוהר זאגט די זוהר. דער זוהר זאגט אז דער זוהר יא איז א געוואלדיגע בוים, דאס איז נאך א תיאור, נאך א דימוי, נאך א משל פון ספר דניאל, ס'איז דא א געוואלדיגע בוים, וואס מ'האט געזען אין א חלום, נבוכדנצר האט געזען אין א חלום, אבער דאס איז א געוואלדיגע בוים, דער בוים, ס'איז אזוי אויך א רקיע, אויך א בוים, ס'איז אלץ אנדערע משלים, אנדערע דימויים פאר די זעלבע נקודה, אזוי ווי ס'איז דא א באלייכטונג זוהר הרקיע, ס'באלייכט די גאנצע וועלט, דאס הייסט ווער ס'האט די שכל, ווער ס'האט די רזין דחכמתא, קען באלייכטן די גאנצע וועלט. ער איז אויך א בוים דער מענטש, ווער איז א בוים? א עץ החיים בתוך הגן, ס'דא א נהר יוצא מעדן להשקות הגן, דאס איז די רקיע, ס'דא א עץ החיים בתוך הגן, און דער בוים, אונטער דער בוים זאגט ער דניאל מטללין תחותיה כל חיות ברא, אלע חיות, אלע די גאנצע וועלט, כאילו איז אונטער די שאטן פון דער בוים, ס'האט געוואלדיגע פירות, ס'האט געוואלדיגע ענפים, געוואלדיגע ברענטשעס, געוואלדיגע בלעטלעך, אלעס פון דער בוים, דער בוים איז די עץ החיים וואס דאס געבט חיים פאר די גאנצע וועלט, און ווער ס'עסט פון דער בוים, ער הייסט חי, ס'הייסט ואכל וחי לעולם, ער לעבט אויף אייביג, ער לעבט סיי צו ס'איז אזוי סיי ס'איז אזוי, ער איז דער משכיל וואס ער איז זוכה צו חיים בעולם הזה ובעולם הבא. יעצט אויב אויב אזוי האבן מיר געזאגט אז ס'איז א בוים, פון א בוים קומט ארויס, אינטערעסאנט וויאזוי מ'קומט דא אן צו אונזערע ספר, פון א בוים קומט ארויס פארשידענע זאכן, ס'איז דא די עצם בוים, די טראנק אוו די טרי וויאזוי מ'זאגט אויף ענגליש, טראנק אוו די טרי, עץ החיים, דאס איז יעקב אבינו. יעקב אבינו איז דאס אליינס די רקיע, על פי קבלה הייסט ער די ספירת התפארת, די עמודא דאמצעיתא, די מדת האמת, די מיטן, די שורש, די יסוד, די בסיס פון אלע זאכן. פון א בוים קומט ארויס פארשידענע ענפים, דאס איז א וועג, נאך א וועג פון זאגן ענפים, נאך א וועג פון זאגן די ברענטשעס וואס ברענטשן זיך ארויס פון א בוים. שבטים, שבט איז א וועג פון זאגן אזוי ווי א שבט מוסר, א שבט א ברענטש הייסט א שבט. פון די בוים וואס הייסט יעקב אבינו, פון די בוים וואס איז די בעצם די בוים פון די זוהר, די בוים פון די משכילים, פון דעם קומט ארויס צוועלף שבטים, צוועלף ברענטשעס ברענטשען זיך ארויס פון די בוים. און יעצט טראכטן אונז צוריק צו אונזער פסוק ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, ס'קומט יעקב, ס'קומט דער גוף האילן קומט אין מצרים, דארף דיך דאס פארשטיין, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, דו ביסט טאקע אין די זמן פון מרשיעי הברית אין די זמן פון חושך, אבער ס'קומט מיט מיט מיט דיך, ס'קומט מיט א יעקב אבינו, יעקב אבינו קומט אין מצרים, יעקב אבינו, די נמשל פון יעקב אבינו מיינט דער בוים קומט מיט אין מצרים. און מיט וועם קומט ער? ער קומט נישט אליינס, ער קומט צוזאמען מיט זיינע אלע שבטים, מיט זיינע אלע התפשטות, די אלע בראנטשעס וואס קומען ארויס פון יעקב, אדער אויף אידיש גערעדט הייסט עס, עט ליסט צוועלף וועגן ווי אזוי מען קען רעדן פון דעם, צוועלף וועגן וואס מען קען טון, מצוות, ס'איז דא חסד, ס'איז דא תורה, ס'איז דא זיין א וואוילע מענטש, ס'איז דא זיין פרייליך, ס'איז דא זיין ערנסט, ס'איז דא אלע מיני וועגן, אזוי ווי צוועלף שבטים, ס'איז נישט נאר איין וועג.

קומען צוריק צו אונזער פסוק און צוריק צו אונזערע שאלות, צוריק צו אונזערע התבוננות וואס אונז האבן אין די פסוק פון ואלה שמות, וואס איז ער מחדש, וואס איז ער מוסיף, ווי אזוי גיבט ער עפעס א נייע בליק אויף די גלות וואס איז נישט געווען אין פרשת ויגש, ס'איז נישט אפשר דאס נישט דאס פשט, אבער דאס איז די פשט אין ספר שמות אז מען דארף דאס קענען ליינען אזוי. און מען טראכט יעדע איינער גלייך למעשה, רש י האט שוין געטראכט וועגן דעם, און רש י האט געזאגט אז פארוואס ציילט מען נאכאמאל די שבטים, זאגט רש י אזא טייטש בשם די מדרש, אז נמשלו ישראל לכוכבים, אידן ווערן נמשל צו כוכבים, אזוי ווי כוכבים ווען מען ברענגט זיי אריין ארויס מוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא געבט מען זיי נעמען, אויך ווען מען ברענגט זיי אריין געבט מען זיי נעמען, ווען זיי גייען צוריק די כוכבים אינדערפרי גייען די כוכבים צוריק ווערן זיי כאילו טונקל, זיי גייען צוריק שלאפן, זעהט זיי מער נישט, דעמאלטס איז אויך מונה במספר, דאס ווייזט די חביבות פון אידן, אזוי זאגט רש י. ווען מען טראכט אריין, ווער ס'געדענקט אונזער פסוק ומצדיקי הרבים ככוכבים, איז דאך ממש, די משל שטימט געוואלדיג. ס'דא די רקיע, זוהר הרקיע, מ'קען עס רופן די זוהר השמש אפשר, די זוהר פון יעקב אבינו, אונז לערנען יעקב, שמו שמש שטייט אין די מדרש. דאס איז איין אור. די אור קען אוועק גיין ס'בלייבט שבטים, יעקב איז נפטר געווארן איז געבליבן האט ער איבער געגעבן די שבטים ככוכבים מצדיקי הרבים ככוכבים וואס זיי שיינען. וואס איז ווען די כוכבים שטארבן אויכעט? די שבטים שטארבן ס'ווערט צוריק אינדערפרי למעשה יא, אבער די כוכבים שטארבן דעמאלטס. איז אויך דא בשמות יקרא. נישט שלא תאמר אז די געוואלדיגע גילוי איז נאר ווען מען לעבט, ווען מען איז אויף, ווען מען איז טאגעדיג, ניין ס'איז אויך ווען מען איז נאכטעדיג, אויך ווען מען שלאפט, אויך ווען מען גייט אריין אין גלות איז דא אזא סארט אור. און די אור למעשה גייט די זוהר מסביר זיין ווי מיר זאלן פארשטיין די מעשה פון יחזקאל הנביא. אויב מיר עפענען ספר יחזקאל גלייך אין די ערשטע פעידזש, ערשטע פרק, הייבט אן יחזקאל הנביא אזוי, היה היה דבר השם ביד יחזקאל בן בוזי וכו', יא? ס'הייבט זיך אן אביסל פריער למעשה, ויהי בשלושים שנה נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים. די יחזקאל הנביא, די ערשטע יר נ, איז די ערשטע נביא למעשה, וואס ער פארציילט אלעס וואס ער האט געזען. עס האט זיך אויפגעעפענט די הימל, און ער זעט די מרכבה, ער זעט ווי דער אייבערשטער פירט פארט זיך ארום אויף זיינע ארבע חיות, און ער פארציילט אלעס, וארא וארא וארא, איך האב געזען דא, איך האב געזען דא, איך האב געזען דא, עס איז ממש געעפנט דער הימל, ווער עס האט געקענט לערנען די גאנצע תורה פון משה רבינו'ס צייטן ביז יחזקאל הנביא'ס צייטן, גאנץ ימי בית ראשון, מען וואלט נישט געוויסט קיין ווארט פון דעם, מען פארציילט נישט קיין ווארט פון דעם. זאגט רבי שמעון, זאגט דער זוהר, און דאס שטייט אין דער זוהר דא, שטייט נאכאמאל אין אפאר פעידזשס דא דריי גרסאות פון די דרוש דא אין דער זוהר אין ספר אנהייב ספר שמות, די מער מאדערנע אפשר האט נעמען ארויס איינס אדער א צווייטע גירסא, אבער מען קען ליינען אלע פארשטייט מען קלארער און בעסער. זאגט רבי שמעון וואס גייט דא פאר? וואסארא מין זאך איז דאס וואס יחזקאל קען טון אזא זאך? מען פרעגן אזא שאלה? דאס הייסט ער איז א נביא נאמן, אונז האבן א פסוק פון משה רבינו, משה רבינו איז די רבי פון אלע נביאים, אלע נביאים דארפן זיך לערנען פון משה רבינו, ווילסט וויסן ווי אזוי צו זיין א נביא, אויך בזמן הזה, ווילסט וויסן ווי אזוי זיך צו פירן מיט דיין השגה, מיט דיין השכלה, לכאורה דארפסטו זיך לערנען פון משה רבינו, דאס איז א כלל. וואס שטייט אויף משה רבינו ווען די תורה איז משבח די נביאות פון משה רבינו, וואס שטייט דארט? בכל ביתי נאמן הוא, משה רבינו איז א נאמן. ווער ווייסט וואס מיינט א נאמן? נאמן איז אזויווי ס'שטייט א פסוק, ונאמן רוח מכסה דבר, ער איז באגלייבט. וואס הייסט איינער איז באגלייבט? א נישט באגלייבטע מענטש פארציילט אלעס וואס ער זעט, ברענגט אים אריין אין ביתי, בית המלך, ער זעט די מרכבה, ער זעט די מלאכים, משה רבינו איז אויך געווען אין הימל, ער האט אלעס געזען, אבער ער איז געווען נאמן, ער איז געווען געבליבן שטיל, איז ארויסגעקומען, ער האט געזאגט וואס מ'האט אים געהייסן צו זאגן, וידבר ה' אל משה, איך זאג דיר איך זאל זאגן פונקטליך דאס האט ער געזאגט, אלה הדברים לא פחות ולא יותר.

נישט ארויסגעבן פאר די אנדערע מענטשן סודות, איז איין איין פראבלעם. א מענטש דארף קענען עומד זיין על עמדו, א מענטש דארף קענען זיין מיושב בדעתו. יחזקאל אויף די וועג וואס ער רעדט, זאגט דער זוהר ער רעדט אויס ווי א משוגענער. א משוגענער וואס ער וואס ער הערט זאגט ער. מיט אנדערע ווערטער א משוגענער האט נישט קיין כלים, דאס איז די חילוק פון יישוב הדעת וואס איז די סגולה פון משה רבינו און דארף יעדער איינער האבן דאס, דאס הייסט א נאמן רוח מכסה דבר. אין די זוהר אין אנהייב די אידרא רבא איז מאריך צו מתאר זיין די ענין פון נאמן רוח, זאגט א נאמן רוח הייסט ער האט א גרויסע כלי, האט כלי קיבול, ער קען פארנעמען זאכן, מען זאגט אים עפעס, ער האלט עס, עס טוט אין זיין, ביי אים אינעווייניג טוט עס וואס עס דארף טון. איינער וואס איז נישט נאמן רוח זאגט די זוהר דארט אין די אידרא, ס'איז אזוי ווי איינער וואס האט א ליידיגע זאק, אזוי ווי איסתרא בלגינא קיש קיש, מען לייגט אים עפעס אריין, ס'גייט עפעס נישט גוט אריין, מילא טאנצט עס ארום, ס'מאכט נויז, ס'פליעט ארויס, דאס איז איינער וואס האט נישט קיין כלים, דאס איז וואס געשעהט למעשה ווען מען ווייזט פאר א מענטש א זאך וואס ער האט נישט קיין כלים מפנים צו זיין, זאגט מען, ער האט נישט קיין כלים עס צו אינטערנעלייזן, נישט קיין כלים צו, ער ווייסט נישט וויאזוי מען לעבט מיט דעם, פליעט עס גלייך ארויס, ער הייבט אן צו רעדן וועגן דעם, ער זאגט זאכן, דאס איז א משוגענער, דאס איז א מענטש וואס האט נישט קיין קלארע דעת. לכאורה איז דאך יחזקאל הנביא ער פירט זיך ווי דער משוגענער. ער זעהט און גלייך זאגט ער, שרייבט אויף א בוק, איך האב געזעהן דעם, איך האב געזעהן דעם מלאך, איך האב געזעהן די חיה, איך האב געזעהן דער רקיע, דער גלגל. וואס פאר א מין וועג איז דאס? נאר זאגט רבי שמעון, מען דארף דאך טראכטן, מען קען פרעגן אזוי ווי א דריטע קשיא. מען ווייסט דאך א כלל, אין השכינה שורה אלא בארץ ישראל, ווי איז דא נביאה? אין ארץ ישראל, חוץ לארץ איז דא נביאה? אין חוץ לארץ קען מען זעהן די מרכבה? מען קען נישט. אין די יחזקאל שטייט שטייט בפירוש די פסוק הייבט זיך ממש אן על נהר כבר נפתחו השמים, ווי איז נהר כבר? אין גלות, אין דער נהרות בבל, יא פון דער נהרות בבל וואס אויף דעם וויינט מען, דארט שטייט יחזקאל און דארט זאגט ער נפתחו השמים און ער פארציילט נאך אלעס. זאגט דער זוהר, לאמיר זאגן זייער קלאר, יחזקאל איז געווען א נביא נאמן, יחזקאל האט געוואוסט זייער פונקטליך וואס ער טוט, אלעס וואס ער האט מגלה געווען איז געווען ברשות און דער זוהר זאגט, און נאך שארפער אין די צווייטע נוסח, ס'איז נישט געווען גענוג. ווען ער וואלט געזאגט צוויי מאל אזוי פיל וואלט ער אויך נישט געהאט קיין חטא. וואלט ער געדארפט זאגן נאך מער. דאס איז לכאורה אזוי ווי א נתינת נטילת רשות פון די זוהר אליינס צו פארציילן אפשר צוויי מאל אזויפיל ווי יחזקאל האט פארציילט. און אזוי זאגט ער איז געווען גערעכט. פארוואס איז ער געווען גערעכט? לאמיר אריינטראכטן זאגט רבי שמעון אין די מצב ווי די אידן זענען אין די זמן פון יחזקאל און אפילו ווי ס'איז אנדערש אין די מצב פון ווי די אידן זענען אין גלות מצרים אין די אנהייב פון גלות מצרים, אדער אין אנדערע ווערטער, אין די גלות מצרים וואס ווערט פארציילט אין סוף פרשת ויגש. זאגט רבי שמעון, א מענטש וואס איז רגיל צו צער, א מענטש וואס האט א שווערע לעבן, ס'איז דא אזעלכע מענטשן, אסאך מענטשן, נישט די בעסטע, נישט קיין די גרעסטע געווינס, האט נישט די בעסטע געזונט, האט נישט די בעסטע משפחה, ס'גייט אים נישט אלעס, אזוי געשעט אים נאך איין צרה, ער דארף אוועקמופן, זיין בעל דירה פארקויפט זיין בנין, און ער דארף מופן צו א צווייטע פלאץ, ער ליידט, יא ער ליידט, אבער ס'איז נישט געפערליך, ער זאגט נו, נאך א צרה, נאך א זאך, ס'איז נישט אזא גרויסע שאק, נישט אזא גרויסע פראבלעם, ער קען עס סובל זיין. איינער וואס ער לעבט אין א פאלאץ, איינער וואס ער לעבט, ווי אזוי ער זאגט בתפנוקי מלכין א מפונק, לעבט אזוי ווי א קעניג, איז א גביריש קינד, ס'האט אים גארנישט געפעלט אין זיין לעבן קיינמאל, אויב ס'קומט צו אים מארגן א עוויקשאן נאטיס, מוף ארויס, גייט נישט, דאס הייסט אויב, נישט נאר מוף ארויס, מען לאזט דיך נישט אפילו מיטנעמען גארנישט, אפשר מיט די אונטערהויזן לאזט מען דיך ארויס, גיי גיי וואוינען אין עפעס א מדבר, גיי פון איגרא רמא לבירא עמיקתא, דאס איז א גרויסע צרה, דעם מענטש דארף מען עפעס טון, דארף מען נעמען צו א פסיכאלאג, ער זאל מנחם זיין, צו א רבי, אז נישט וועט ער אינגאנצן פארלוירן ווערן, אז נישט וועט ער ווערן אינגאנצן משוגע. זאג דאס אזוי טראכט אריין, ווען די אידן זענען געגאנגען אין מצרים, ווער איז געגאנגען אין מצרים? לאמיר זאגן פון פרשת ויגש, אזוי ווי איך האב געזאגט, דאס איז די ענד פון א מעשה, ס'איז שוין די ענד פון אסאך צרות, ס'איז טאקע געווען גוטע מינוטן, אבער יעקב אבינו שלאגט זיך מיט לבן, שלאגט זיך מיט עשו, שלאגט זיך מיט יעדעם, א גאנצע לעבן פון צרות, נאך איין צרה, ווייסט וואס? נישטא צו עסן אין כנען, מ'דארף גיין אין מצרים. נאך איין פראבלעם, ס'איז נישט נישט געפערליך, ס'איז נישט קיין געפערליכע מצב, מען קען דאס אויסהאלטן די מצב. און טאקע, ס'איז דא טאקע א נבואה אנכי ארד עמך מצרימה, אבער ס'איז נישט נישט די גרעסטע צרה. און מען קען טאקע זען, ווער ס'קוקט אריין און ווער ס'איז דאס איז מורא'דיג מדייק אין די פסוקים, ווער ס'איז מדייק אין די פסוקים זעט, ס'דא אסאך פסוקים וואס זענען מתאר די גאולה פון מצרים, פרשת וארא בא און בשלח, יא, מ'קען זאגן פיר פרשות, שמות וארא בא און בשלח וואס רעדן וועגן גאולת מצרים, ווי לאנג רעדט די פסוק וועגן גלות מצרים, וועגן די צרה פון גלות מצרים, ס'דאך געווען א געוואלדיגע צרה, איך ווייס אפאר פסוקים אנהייב ספר שמות, דאס איז די גאנצע, אפשר צען צוואנציג פסוקים די גאנצע זאך, די גאנצע גלות, די גאנצע קושי השעבוד, אלעס פיט אריין אין איין פעידזש פון די חומש. וואס איז מיין ראיה אז דאס איז נישט קיין סתם א סתמ'דיגע זאך? קענסט גיין ווייטער, מען פארט ווייטער אין די היסטאריע, אין די תנך, צו די גלות בבל, דאס הייסט ס'איז די ערשטע, צווייטע גלות, גלות מצרים נאכדעם איז דא גלות בבל, זעהט מען דארט אז די צרה ווערט פארציילט אין אויך אזוי פיר פינף ספרים פון תנך כמעט רעדן נאר וועגן די צרה, נאכדעם וועגן די נחמה, גאנץ ספר ירמיה, גאנץ ספר האלב פון ספר מלכים, גאנץ ספר איכה וויינט אויף די צרה, און דברי הימים. און נאך פלעצער, אלעס רעדט זיך אין תרי עשר איז דא, אלעס איז רעדט זיך פון די געוואלדיגע צרה, פארוואס? פארוואס איז דאס געווען מיטאמאל אזא גרויסע צרה? וואס איז דאס אנדערש פון מצרים וואס זעט אויס יא מ'איז געגאנגען אין מצרים? ס'פשוט די זעלבע חילוק, דא זענען די אידן געווען געזעצן אין ארץ ישראל, געווען הנאה געהאט פון געזעצן בבית המלך, הנאה געהאט פון אלעס וואס מ'האט געהאט, ס'איז געווען א בית המקדש, ס'איז געווען א מלך, א כהן, א נביא, ס'איז געווען לכאורה לפי געוויסע מהלך די בעסטע צייט וואס ס'קען זיין. און פון דעם גייט מען אראפ, וואו, דאס איז שוין א געוואלדיגע צעקה, זאגט די זוהר, דאס איז, בעליונים איז דאס א צעקה, אזוי ווי די גמרא דרשנ'ט, הן אראלם צעקו חוצה די מלאכים הייבן אן צו שרייען, די תחתונים הייבן אן צו שרייען, ווי שטייט, שטייט על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו פארוואס? ברענגט די זוהר א פסוק, א גוטע פסוק פון איכה וואס איז מבטא טאקע די נקודה, און ווער ס'לערנט איכה און די אלע ספרים זעהט אז דאס איז איינע פון די גרויסע זאכן, ער זאגט בני ציון היקרים המסולאים בפז איכה היו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר ווי אזוי קען זיין און א גרויסע חלק פון איכה רעדט זיך נאר וועגן דעם ווי אזוי די געוואלדיגע מפונקדיגע מענטשן די מענטשן זענען געזעצן בתענוגים געזעצן בזיו השכינה פון זיי זענען געגאנגען אין גלות זיי זענען נעבעך על נהרות בבל זיי נעמט מען בארוועס און נאקעט און איינגעבינדן אין קייטן מען שלעפט זיי אין גלות דאס איז א צרה די צרה דארף מען האבן א וועג ווי אזוי זיך סובל צו זיין. ווי וואס טוט מען? קומט יחזקאל הנביא, יחזקאל הנביא איז געווען פון די מענטשן וואס זענען געגאנגען אין גלות, ער איז געגאנגען שוין פריער אפשר אבער ער איז פון די מענטשן, זאגט דער אייבערשטער צו יחזקאל הנביא, דאס איז נישט קיין וועג, מען דארף, מען דארף דא עפעס טון, מען זעט מפורש, די גמרא פארציילט אז די אידן האבן געזאגט, געענדיגט, עבד שמכרו רבו, מה יש לו עליו, אונז זענען אבדנו כולנו אבדנו. איז געקומען די אייבערשטער זאגט די אייבערשטער צו יחזקאל די זוהר פארציילט ווי די אייבערשטער האט געזאגט פאר די גאנצע פמליא של מעלה פאר אלע מרכבות פאר אלע מלאכים פאר אלע חיילות די גאנצע הימל ער זאגט קומט אהער גייטס אוועק פון דא ענק בלייבט נישט דא אין הימל וואס טוט ענק דא די מיינע קינדער גייען אין גלות מ'דארף זיי מיטגיין מ'דארף מיטגיין מיט זיי אזוי ווי ס'שטייט א פסוק כה אמר ה' למענכם שילחתי בבלה און די מדרש איז מתאר למענכם שילחתי מיך מיך אליינס גלו לבבל שכינה עמהם. און נישט נאר מיך אליינס, נאר אזוי זאגט ווייטער דער פסוק, והורדתי בריחים כולם, איך האב מיטגעברענגט, פשט, על פי פשט בריחים מיינט איך האב זיי אריינגעלייגט אין תפיסה, אין בארס, אין בריחים, דער זוהר טייטשט בריחים איז משמע די גאנצע מרכבה, די אלע מרכבות, איך האב מיטגענומען, יעדער איינער, און דער זוהר שפעטער איז מתאר, ס'איז דאך א קל וחומר, מ'דארף דאך טראכטן, אזוי שטייט ביי משה רבינו. ווען ס'איז געקומען צו יתרו צו משה, איז משה רבינו געגאנגען, סיי די פסוק און די מדרש, אז משה גייט גייט מיט אהרן, אז אהרן גייט גייען מיט אלעזר ואיתמר, אז אלעזר ואיתמר גייט גייען מיט די נשיאים, און אזוי מי ראה אלו יוצאים ולא יצא גייט גאנץ כלל ישראל מקבל פנים זיין יתרו, די זעלבע טראכט אריין, אויב דער אייבערשטער גייט ארויס, הנה הוי' יוצא ממקומו, אז דער אייבערשטער גייט ארויס פון כביכול זיין פלאץ אין הימל, און ער גייט מיט מיט זיינע מענטשן אין גלות, ער גייט מיט מיט זיינע אידן אין גלות, גייט ער עפעס אליינס? ער קומט מיט מיט אלע מלאכים, מיט אלע שרפים, מיט אלע מרכבות, מיט אלעס קומט ער מיט. און די גאנצע זאך, דאס איז וואס יחזקאל האט געזען, יחזקאל האט נישט סתם געזען א מרכבה, ס'איז געווען א גרויסע חידוש, נפתחו השמים, מ'האט דא צוריסן די הימל, ס'איז דאך דא א אמת'דיגע הלכה אז די הימל קומט נאר אן אין ארץ ישראל, ס'קומט נישט אן אין חוץ לארץ, אבער מ'האט נישט געקענט לעבן מיט די הלכה. האט מבטל געווען די הלכה, און ווער ס'לערנט אין אור יקר פון די רמ"ק וועט זען וויאזוי ער מוטשעט זיך זייער שטארק וויאזוי ס'קען טאקע זיין און האט גאנצעטע פירושים, אבער אזוי איז געווען, ס'איז מיטגעקומען, מיטגעקומען די אייבערשטער, מיטגעקומען די מלאכים, מיטגעקומען די מרכבה עליונה, מען זאגט פאר יחזקאל, זאג פאר די מענטשן, זאג פאר די אידן, זיי מיינען אז זיי זענען די, זיי דארפן חיזוק, זיי האבן די גרעסטע פארלוירנקייט וואס קען זיין, זאג פאר זיי, זאגסט נישט נאר פאר דיך ווייז איך דיך, דאס איז א מציאות וואס האט זיך געטוישט, זאג פאר זיי אז איך בין געקומען, זאג פאר זיי אז די גאנצע מרכבה איז מיט זיי, זאג פאר זיי אז אלע מלאכים זענען מיט זיי, און פאר דעם זאגט יחזקאל אלעס, איך האב געזען דאס, איך האב געזען דאס, איך האב געזען דאס, מען קען נישט סתם זאגן, דאס איז, דארף דאס הערן, מען קען נישט סתם זאגן, יא דער אייבערשטער איז מיט דיך, נו דער אייבערשטער איז מיט מיך, נאר יחזקאל קען זאגן אזא מוסר דרשה, רבותי אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, וואס וואלטן די אידן געזאגט? וואס זיי האבן געזאגט פריער. גוטן כ'ווייס כ'הער וואס דאס ווייזט נישט גארנישט. ניין ניין ניין, איך גיי דיך פארציילן פונקטליך וויאזוי ס'זעט אויס די מרכבה, איך גיי דיך איך גיי דיך עס ווייזן. איך גיי דיך עס ווייזן. איך גיי דיך, אויב איינער זאגט סתם חיזוק און ער ווייזט נישט די התגלות השכינה דארט, איז עס נישט ווערט קיין סך. מ'דארף אים נישט גלייבן, נישטא קיין סיבה צו גלייבן. מ'דארף ווייזן.

דאס אלעס איז די מעשה פון גלות בבל. און מען פארשטייט אליינס אז די מעשה וואס אונז פארציילן וועגן גלות בבל דא איז נישט אמת'דיג נאר וועגן גלות בבל, ס'איז אויך וועגן גלות שפאניע און גלות אמעריקע און גלות, ווי מ'האט געשריבן אין די זוהר, גלות פון בית שני. די אלע זאכן שרייבן אונז און לערנען אונז זענען אונז מפרש כדי מ'זאל עס נוצן, כדי מ'זאל עס טון. כדי מען זאל הערן די היה היה דבר השם, אזוי זאגט היה היה, ס'איז א גאנצע, נישט קיין, ס'איז א גרויסע הכרזה, א גרויסע חידוש. אבער אונז לערנען עס, פון ווי נעמען אונז די חיזוק, פון ווי נעמען אונז די התגלות, אונז לערנען עס פון די מעשה וואס אונז זענען זיך מסביר די מעשה פון יחזקאל, און אזוי ווייטער. יעצט זאג איך א הסבר פון ר' גרשון העניך, דער ראדזינער רבי האט געשריבן א געוואלדיגע ספר, א פירוש אויף זוהר, דאס הייסט תפארת החנוכי, זייער אסאך פון וואס איך לערן דא פאר קוק איך זיך פאר דארט. און ער איז מסביר אזוי, אונז האבן דאך פריער געלערנט, אונז האבן א כלל, אלע נביאים דארפן לערנען פון משה רבינו. דאס וואס די גמרא זאגט, ליכא מידי וואס שטייט אין נביאים וכתובים דלא רמיזא באורייתא. יעדע זאך וואס שטייט אין א נביא דארף מען טרעפן א מקור, א שורש פאר דעם אין תורה. מ'קען נישט קומען א נביא און מאכן א נייע תורה. אלעס דארף זיין מרומז אדער נדרש אין א געוויסע סענס, מיר האבן גערעדט וועגן דעם אפאר מאל שוין, אלע נביאים, אלע נביאים און כתובים זענען פירושים אדער מדרשים אויף תורת משה. סאו אויב אזוי איז זייער שיין, אונז לערנען פון יחזקאל אז ווען ס'איז דא א גלות קומט אויך מיט די שכינה, מ'דארף קענען זעהן די מרכבה. פון ווי האט יחזקאל אליינס דאס געלערנט? ס'איז דאך ווייטער דא א לכאורה א הלכה בכל ביתי נאמן הוא, מ'טאר נישט אויסזאגן סודות התורה. ווי יחזקאל, יחזקאל אליינס פון ווי האט ער געלערנט די הלכה? ווי איז עס מרומז אין די תורה אזא סארט זאך? אז בשעת מען גייט אין גלות קומט א געוואלד מער א התגלות מער א פירוט מער א קלארקייט אין די מרכבות השכינה. זאגט דער זוהר דאס האט ער געלערנט פון פרשת שמות. ס'שטייט טאקע אין פרשת ויגש אנכי ארד עמך מצרים און איך בין מיט דיר, פרשת ויגש איז נישט קיין גילוי, ווי געזאגט איז למעשה די ענד פון די מעשה, ס'איז למעשה אזוי ווי איינער זאגט חיזוק אנכי די אייבערשטער איז מיט דיך אין מצרים, די אייבערשטער האט דיך ארויס גענומען פון מצרים נו זייער גוט, ווער ס'גלייבט דאס איז זייער גוט פאר אים. אבער דאס איז נישט דאס איז נישט וואס יחזקאל טוט, דאס איז שוין נאך אמונה, דאס איז נאך נאמן הדבר, דאס איז נאך נאמן רוח. סאו דעי היתר וואס יחזקאל האט גענומען, דעי גילוי צו פארציילן אלעס, צו ווייזן אלעס, האט דאך געמוזט פון ערגעץ נעמען. פון ווי האט ער עס גענומען? פון דעי פסוק וואס שטייט ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. פרעגט דער זוהר, וואס איז דאס את יעקב? האט דאך געזאגט, בני ישראל הבאים מצרימה, וואלט געדארפט שטיין, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איתו, מיט ישראל, וואס איז דאס את יעקב? נאר זאגט דער זוהר, דארפסט פארשטיין, אז בני ישראל מיינט נישט די קינדער פון יעקב, בני ישראל דאס מיינט, אזוי ווי איך האב גערעדט פריער, די שבטים פון די עץ החיים, די ברענטשעס פון די עץ החיים, די מלאכים פון די מרכבה עליונה, זיי הייסן בני ישראל. אזוי ווי שטייט אין א מדרש, ס'איז דא א חיה ברקיע, איינע פון די חיות פון יחזקאל וואס זי הייסט ישראל. דאס איז קומט צוזאמען מיט וועמען קומען זיי? את יעקב, מיט יעקב קומען מיט די גאנצע מרכבה עליונה. דער זוהר זאגט ווייטער שפעטער, דאס איז די טייטש ווען ס'שטייט שפעטער ווען זיי גייען ארויס פון מצרים שטייט, גייען ארויס כשש מאות אלף רגלי, וואס הייסט כשש מאות אלף? בערך, מען ווייסט נישט וואס קען ציילן. די כשש מאות מיינט אזוי ווי די שש מאות, ס'הייסט ס'איז געקומען ווען מ'איז אריינגעקומען מצרים, איז געקומען, ס'איז דא א בחינה וואס הייסט צוועלף, ס'איז דא א בחינה וואס הייסט זיבעציג, ס'איז שוין מער, מער צוטיילט, מער מפורט, מער מסביר געווען, נאך מער הייסט זעקס הונדרעט טויזנט, דאס איז אלץ די שכינה עליונה, די מרכבה עליונה וואס איז געקומען, ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, זענען זיי ארויסגעגאנגען די זעקס הונדערט טויזנט אידן, אזוי ווי די שש מאות העליונים, אזוי ווי די שש מאות פון די מרכבה העליונה. און דאס איז די גרויסע חידוש און די גרויסע טעם, ווער ס'ווייסט דער ווייסט, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, דאס הייסט אזוי ווי אונז לערנען אלעמאל האבות הן הן המרכבה. אין אנדערע ווערטער, ווילסט וויסן וואו שטייט די מרכבה אין חומש, ס'שטייט אין ספר בראשית. אבער צו פארציילן די מרכבה. אין אנדערע ווערטער, צו האבן אסאך פירושים, ס'איז וויכטיג צו וויסן דאס, ס'איז נישט גענוג צו זאגן באופן כללי, באופן הכי כללי, יא, דער אייבערשטער איז מיט דיך, ס'איז באופן הכי כללי, ס'איז דא א וועג, אהיה עמך, דער אייבערשטער איז אלעמאל דא, ס'איז יא, ס'איז גוט, ס'איז א גוטע אמונה, אבער ס'איז א ס'העלפט נישט גענוג. די עכטע התגלות, די חילוק פון איינער וואס ער זעט די מרכבה איז איינער וואס ער זעט, משכילים, אז ער האט אסאך פרטים אין דעם, לפחות צוועלף, צוועלף ווער ס'האט נישט א קלארקייט ווער א רבי וואס ער האט נישט צוועלף וועגן אין עבודת השם, צוועלף אנדערע וועגן, ס'איז נישט גענוג, ווייל וואס איז איך ווייס, נו וואס זאל איך טון וועגן דעם? ס'דא וועגן, ס'דא אסאך מהלכים, אזוי ווי נאך זאכן, אזוי ווי איך זאג, נישט נאר אמונה די אייבערשטער איז מיט דיך, נאר אויך איך האב א דבר תורה, וויאזוי מ'איז עס מסביר, איך האב א וועג מ'קען דאווענען, מ'קען מאכן התבודדות, מ'קען זאגן תהלים, מ'קען טאנצן, מען קען טראכטן, מען קען מאכן התבוננות, מען קען מאכן ארבעטן משא ומתן, עס איז דא אלע מיני וועגן וואס יעדע איינע פון זיי איז א גאנצע שבט, יעדע איינע פון זיי איז גענוג אויף צו לעבן, גענוג אויף א גאנצע לעבן, גענוג אויף א גאנצע נעישאן, אזוי ווי יעדע שבט הייסט עם, ס'איז גענוג אויף א גאנצע זאך. און ווען מען האט ארויס דאס, ווען מען גיבט צו צו די כלל, דער זוהר רעדט וועגן דעם בפירוש דא אין די נעקסטע פעידזש, די כלל וואס הייסט, טאקע די אהיה עמך, מען געט צו צו דעם די פרט, די צוועלף קינדער פון יעקב, זיי זענען אליינס די מרכבה, מען דארף עס קענען איבערטייטשן, און יחזקאל האט עס מפרש געווען בעסער, די צוועלף, יא וואס איז צוועלף? צוועלף איז דריי מאל פיר, דאס הייסט דא פיר זייטן, יעדע איינס האט דריי בחינות, דאס הייסט די צוועלף שבטים פון יעקב, זיי זענען די אליינס די מרכבה, ווי אזוי יחזקאל האט מפרש געווען, מען קען קוקן אויף די רעכטע זייט און זען פני שור, און עס קוקן אויף די לינקע זייט וכו' וכו', ס'איז דא אלע מיני וועגן, ס'איז דא אלע מיני זאכן, און די אלע זאכן לערנען אונז. פון די התחלת הגלות, די התחלת הגלות וואס איז מיטאמאל ווען מען לערנט עס אזוי איז נישט קיין התחלת הגלות, נישט אזוי ווי א סוף, נישט א צרה, נישט א ענד, נישט א דעד ענד, נישט קיין סטאפ, נאר פארקערט דאס איז א געוואלדיגע התחלה, דאס איז א פלאץ ווי עס הייבט זיך אן די גאנצע מעשה, די גאנצע התגלות, מען הייבט אן צו פארשטיין בעסער, מען הייבט אן צו לערנען בעסער, מען הייבט אן צו זען עין בעין, און אוזן מיט די אייגענע אויערן, מיט די אייגענע חושים הייבט מען אן צו זען אלוקות.